בהמשך להאמור וואס וישב יעקב קומט נאך א פרשה ארוכה וואס רעדט זיך וועגן יושבי הארץ החורי, און דערנאך אויכעט בנוגע לעשו ובניו ותולדותיו וכו', און ווי רש י מפרש אין פשוטו של מקרא אז דאס באווייזט אז אף על פי וואס איז דא א אריכות גדולה מיט כמה פרטים ופרטי פרטים, טאר יעקב ביי זיך ניט זיין חס ושלום אראפגעפאלן, ואדרבה וישב יעקב, ער דארף ביקש יעקב לישב בשלווה, און אויכעט בשעת מען פרעגט היתכן ווי אזוי קען ער זיצן בשלווה און בעטן אויף דערויף, ווען ער האט ערשט אפגעלערנט אין תורת אמת די גאנצע אריכות הסיפור,

א בערך פון זיין מעמד ומצב שלפני זה, ווערט דאס הרחוק שנעשה קרוב די צווייטע מאל שלום ביי שלום, און אף על פי כן ווערט דאך לכאורה די שאלה, אמת טאקע אז דאס לערנט אז מען זאל ניט נתפעל ווערן, אבער פון דעסטוועגן זאגן אז מען האט מאריך געווען אזוי פיל פסוקים מיט אזוי פיל פרטים כדי להגדיל בגדולתו של עשיו און החורי און יושבי הארץ, און נאר דערפאר פאר זיי זאל מען ניט נתפעל ווערן, איז דאס פארענטפערט מען אויכעט מיטן דיוק וואס רש י ברענגט אראפ דעם לשון המדרש טאקע פון חכמינו זל, ער שטעלט עס אבער אריין. אין פשוטו של מקרא, אז בית יוסף לאש ובית עשיו לקש, וואס אמת טאקע א קש איז דאס נישט קיין מציאות חזקה, אבער אף על פי כן איז א קש איז א מציאות, ואדרבה ס'איז דא עניינים וואס מען דארף אנקומען צו קש ווי סכך סוכה וכיוצא בזה, ווייל דאס טוט מען על ידי קש. לכאורה האט מען דאך געדארפט זאגן א גרעסערע זאך אז מען האט אינגאנצן פארברענט, וואס דעמאלט איז דאך על פי הלכה איז דא א מציאות בשעת ער איז שורף ווערט דאס אויס מציאות האט קיין שיעור נישט וויבאלד ער האט עס איז געווען דער ענין פון שריפה וואס דאס איז דאך דער אויפטו פון שריפה לגבי מולל וזורה לרוח וכו' וכו'. אף על פי כן ברענגט רש"י אראפ און זאגט אז דאס איז פשוטו של מקרא, ובלשון הכתוב אז בית עשו וועט זיין לקש, וואס דאס גיט דעם יסוד לפירוש וואס ווערט געבראכט, וואס דאס שטימט אויכעט דערמיט, ווי אזוי זאגט מען בית עשו לקש, בשעת ס'זאגט בפירוש אין פסוק אז לעתיד לבוא וועלן זיין אומות העולם און פון די אומות העולם וועט זיין לעבדו כולם שכם אחד, נאר וואס דען בערך פון אידן ווערן זיי אנגערופן ועמדו זרים ורעו צאנכם בשעה שישראל עושין רצונו של מקום, איז אידן זיינען ניט קיין זרים און זיי זיינען זרים. אבער דאס איז א מציאות און מען דארף האבן די מציאות כדי עס זאל זיין ורעו צאנכם, און א איד איז דעמאלט דארף נישט אנקומען צו חורש זורע וואס דעמאלט איז תורתו מה תהא עליה ווארום ס'איז דא די ועמדו זרים ורעו צאנכם, און אויף דערויף ענטפערט מען וואס מען געפינט פארקערט ביי קש א דבר נעלה וואס תורת אמת דערציילט אז מ'האט געדארפט בויען, און מאכן לבנים, האט מען אנגעזאגט אז ס'דארף זיין קש, און פון די קש וועט מען מאכן לבנים, און מיט די לבנים וועלן זיך מתעסק זיין אידן. און בשעת מ'וועט דאס בויען פאר פרעה, איז אט דעמאלט פיתום ורעמסס, א ראשון ראשון ווערט אויס מציאות, און בשעת דער איד בויט דאס, די ווערט דאס אנגערופן בתורת אמת בשם בניה, און ווי בפשטות בנוגע צו שבת האט זיך משה רבינו געשטעלט אז מען זאל זיי באפרייען פון די עבודת פרך בחומר ובלבנים, וואס לכאורה בניה בשבת וואס האט ניט קיין קיום איז ווי יעדער מלאכה וואס האט ניט קיין קיום, און ניטא אויף דערויף קיין חיוב שבת. על כל פנים מן התורה, און דאס איז דאך געווען אין דעם זמן איידער די גזירות דרבנן, איז דאך אויף דערויף דער פירוש ובפשטות אז אידן האבן געדארפט מקיים זיין ועבדום וענו אותם, און בשעת זיי האבן דאס געבויט די לבנה מיטן דורכן קש האבן זיי געטון א ענין של חיוב קיום הגזירה ועבדום, דערנאך אז דאס איז אריבערגאנגען לרשותו של פרעה, איז אט דעמאלט געווארן דערפון דער פיתום ורעמסס מיט די פירושי חז"ל בדבר, וכמדובר כמה פעמים, וואס דאס איז דאך דער ענין ווי ס'וועט זיין לעתיד לבוא א בית עשו לקש, און ניט אז ס'וועט ווערן אויס מציאות, נאר ס'זיין א מציאות פון קש, און פון אזא מין קש וואס מ'וועט בויען אויכעט בניינים כפירוש הכתוב בפשטות לעבדו כולם שכם אחד און דעמאלט איז והיתה להוי' המלוכה דעמאלט איז נראה ונגלה אז להוי' המלוכה ניט נאר אויף עם קרובו נאר על כל אומות העולם וכמדובר כמה פעמים איז יעדער ענין וואס וועט זיין לעתיד לבוא זאגט די גמרא דאך א כלל אז ס'דארף זיין מידתו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, דארף אזוי טון א איד מעין זה נאך זייענדיג אין גלות, וואס דורך דערויף ברענגט ער אראפ די גאולה, און ברענגט איר אראפ ביז אין אן אופן וואס ער איז ממהר די גאולה.